ברוך השם, מסכת סוטה, דף כ, עמוד א', די משנה, עד שלא נמחקה המגילה, איידער מען האט אפגעמעקט די מגילה פון דער סוטה, אמרה, זי האט געזאגט, איני שותה, איך וויל נישט טרינקען. מגילתה נגנזת, ווערט איר מגילה באהאלטן, ווייל אלע יעדע כתבי הקודש וואס איז נישט ראוי מען זאל אין זיי לערנען, ווערט באהאלטן זאל נישט ווערן פארשעמט, ווי זאגט דער רש"י בצידי ההיכל, אין די זייט פון היכל. תוספות ברענגט אראפ א ירושלמי, נישט צידו נאר צירו, צירו רופט זיך אן די זאך אויף וואס די טיר דרייט זיך, אז דארטן לייגט מען עס אוועק מען זאל דאס אפרייבן, ומנחתה, און די מנחה. וואס איז געווארן נתקדש אין א כלי, האט עס דאך שוין קדושת הגוף, קען מען דאך דאס נישט אויסלעזן, מתפזרת, ווערט אויסגעשפרייט על הדשן, אויף דעם בית הדשן טוט מען דאס אויסשפרייטן און זי ווערט דארטן נאר פארברענט. ואין מגילתה כשרה להשקות בה סוטה אחרת. מען קען מיט דער מגילה נישט אנטרינקען א צווייטע סוטה, ווייל עס שטייט ועשה לה הכהן זאג איך לה לשמה. ביז אהער האבן מיר גערעדט איידער ס'איז געווארן אפגעמעקט די מגילה, ביז אהער האט מען געלערנט אט דער דין עד שלא נמחקה המגילה, ווי איז נמחקה המגילה? די מגילה איז שוין געווארן אפגעמעקט. ואמרה זי זאגט טמאה אני אז זי איז טמא, די גאנצע זאך פארוואס גיט מען איר צו טרינקען איז דאך ס'זאל מברר זיין צו זי איז טמא צו נישט, די מים המרים איז נאר געווארן געגעבן מברר צו זיין דעם ספק, אויב זי זאגט טמאה אני דארף איך דאך גארנישט ניט מברר זיין, המים נשפכים ווערט די וואסער אויסגעגאסן, ומנחתה און איר מנחה מתפזרת ווערט אויסגעשפרייט על בית הדשן, דארטן ווי די אשעס זענען דא די בית הדשן מען פארברענט די מנחה, דאס איז גערעדט געווארן אויב זי זאגט טמאה אני, ווי איז אבער נמחקה המגילה די מגילה איז געווארן אויסגעמעקט, ואמרה זי זאגט איני שותה, זי זאגט נישט אז זי איז טמאה, זי זאגט זי איז טהורה זי איז ריין נאר זי וויל נישט טרינקען, מערערין אותה. טוט מען איר צווינגען און משקין אותה בעל כרחה, ווייל קען זיין אז זי איז טאקע טהורה, נאר זי האט מורא אז אפילו זי איז א טהורה, די וואסער קען איר פארשאטן, דעריבער צווינג איך איר זאל טרינקען, ווייל אויב זי איז טהורה, זאל איך מאכן שלום בין בינה לבין, צווישן איר און איר מאן. נאך זאגט די משנה, אינה מספקת לשתות זיי עס דורך ס'טוט זיך נישט זאמען מיט דעם טרינקען ס'הייסט אז דאך איידער ס'האט גענדיגט דעם טרינקען עד שפניה מוריקות ביז איר פנים ווערט גרין ועיניה בולטות און די אויגן שטארן ארויס. והיא מתמלאה און זי ווערט אנגעפילט גידן, אז מען ווערט געשוואלן איז די אדערן ווערן אויך אויפגעבלאזן אזוי מיט בלוט זעט מען ארויס די אדערן, והם אומרים און זיי זאגן הוציאוה זי געפינט זיך דאך ווי אין עזרת נשים, זאגט אדער שער נקנור זאגט מען מען זאל איר ארויסנעמען שלא תטמא העזרה זאל נישט מען טאר ס'זאל נישט ווערן טמא די עזרה. איי האט מען דאך געלערנט אז מת מעג אריינקומען אין מחנה לווי', זי איז דאך געווען אין מחנה לווי', און נישט דער טייטש איז כ'האב מורא טאמער זי וועט שטארבן, נאר די גמרא זאגט ווייטער טאמער וועט זי זיין א זבה, און א זבה טאר נישט זיין אין מחנה לווי'. אם יש לה זכות, אויב זי האט א זכות, די גמרא וועט ווייטער זאגן וועלכע זכות, היתה תולה לה, האט די זכות תולה געווען אז זי איז נישט גלייך געווארן געשטראפט, יש זכות תולה שנה אחת, אנדערע זכותים טוט איין יאר, יש זכות תולה ב' שנים, יש זכות תולה ג' שנים. מכאן אומר בן עזאי, פון דעם זאגט בן עזאי, חייב אדם ללמד את בתו תורה, א מענטש איז מחויב צו לערנען זיין טאכטער תורה, שאם תשתה, אויב זי וועט טרינקען, די טייטשן אנדערע שתשתה, אויב זי וועט זען א פרוי טרינקט, און די זי ווייסט אז די פרוי איז טמא, און זי וועט וויסן אז זיכער זי איז טמא, און דאך וועט זי זען אז די מים איז נישט בודק.

רב יהושע אומר, רב יהושע זאגט, רב יהושע זעהט אויס קריגט נישט אויף רב לעזער און ער האלט אויך די זעלבע זאך אז די חשיבות פון תורה איז נישט דא ביי א פרוי, רוצה אישה בקב ותפלות, א פרוי וויל א קב ווינציג פרנסה אפילו ותפלות. און זאל זיין צוזאמען מיט דעם מאן, מט' קבין ופרישות. די גמרא זאגט ווייטער אז זי באשטייט דער מאן זאל האבן אזוין פאך וואס ער זאל זיך געפינען נענטער ביי איר, כאטש ער וועט ווינציגער פארדינען, ווי זי זאל האבן אזוין פארדינסט וואס ער וועט זיין ווייטער פון איר. הוא היה אומר, ער האט געזאגט חסיד שוטה. ורשע ערום ואשה פרושה ומכות פרושים הרי אלו מבלי עולם די אלע מאכן חרוב די וועלט. מגילתה נגנזת בצידי ההיכל אין די זייט פון היכל דכל כתבי הקודש שאינם ראויים לקרות בהן אלע כתבי הקודש וואס מען קען אין זיי נישט לערנען נגנזין ווערן באהאלטן שלא יתבזו זאל נישט ווערן פארשעמט.

דכיון דאמרה טמאה אני, זי זאגט אז זי איז טמא, בדוקה ועומדת היא, איז זי בדוק, ומים המר איז א וואס איז זי בדוק אז זי איז טמא, ומים המרים לא ניתנו אלא לברר את הספק, דאס דארף מען מברר זיין, יעצט אבער אז זי זאגט אז זי איז טמא דארף איך גארנישט נישט מברר זיין. מערערין אותה אויב זי זאגט זי איז ריין, נאר זי זאגט זי וויל נישט טרינקען, דעמאלט מערערין אותה טוט מען איר צווינגען, פארוואס דדילמא טהורה היא, קען זיין זי איז ריין, פארוואס וויל זי נישט טרינקען, ומחמת רתיתותא קאמרה, זי האט מורא אין כאטש זי איז טהורה די וואסער קען איר פארשאטן.

אז די טויער פון ניקנור איז נישט געווארן געהייליגט וכל שכן עזרת נשים ומת מותר להכנס למחנה לוויה, און וואס איז זי וועט שטארבן, אבער מחנה לוויה מעג דאך זיין א מת, אזוי שטייט דאך ביי משה רבינו ויקח משה את עצמות יוסף עמו עמו במחיצתו, משה רבינו איז געווען אין מחנה לוויה און דארטן איז מיט אים געוועזן עצמות יוסף, אז א מת מעג זיין אין מחנה לוויה.

ויש אומרים יותר, אנדערע זאגן מער ווי ניין חדשים, כמפורש בגמרא, מלמדה תפלות מפורש בגמרא, פארוואס? רבי יהושע אומר רוצה אשה בקב ותפלות גרסינן ובגמרא מפורש מאי קאמר בגמרא מפורש וואס ער זאגט מכות פרושים. מאכן חרוב די וועלט, מפורש בגמרא, ער גייט, ער וויל זיך ווייזן ער איז א פרוש, ער גייט ווי א ווייסט ער גייט פארמאכטע אויגן, שמכה את עצמו בכתלים ער צוקלאפט זיך אין די ווענט, להראות צו ווייזן שהוא עניו וצנוע. גמרא, גמרא, אמר רבי יהודה אמר שמואל, האט רבי יהודה געזאגט פאר שמואל, משום רבי מאיר. האט נאכגעזאגט וואס רבי מאיר האט דערציילט כשהייתי לומד תורה אצל רבי עקיבא, ווען איך האב געלערנט תורה ביי רבי עקיבא'ן הייתי מטיל קנקנתום לתוך הדיו, האב איך אריינגעלייגט קנקנתום, רש"י האט געזאגט אין דער משנה פריער, קנקנתום איז וויטריאול, דאס איז אזא מין זאך וואס מען שרייבט מיט דעם אויל, אויב דאס איז דא אין דער טינט קען מען עס שפעטער נישט אפמעקן. ולא אמר לי דבר, און רבי עקיבא האט מיר גארנישט נישט געזאגט, כשבאתי אצל רבי ישמעאל, נאכהער בין איך געגאנגען לערנען תורה ביי רבי ישמעאל'ן, אמר לי, האט מיר רבי ישמעאל געפרעגט, בני מיין זון, מה מלאכתך, וואס איז דיין ארבעט? אמרתי לו, האב איך אים געזאגט, לבלר אני, איך בין א סופר. אמר לי, האט מיר רבי ישמעאל געזאגט, בני מיין זון, הוי זהיר, דו דארפסט זיין געווארנט ביי דיין ארבעט, שמלאכתך מלאכת שמים היא, דאס איז א מלאכת שמים, ס'איז נישט קיין איינפאכע דזשאב, שמא תחסיר אות אחת, טאמער דו וועסט פארפעלן איין אות, למשל שטייט השם אלוקים אמת, אז מ'וועט נישט שרייבן די אלף פון אמת איז עס מת. או, אדער תותיר אות אחת, שטייט בראשית ברא אלקים וועסטו טייטשן צוגעבן נאך א וו, בראו, זיי האבן באשאפן צוויי רשות'ן נמצאת אתה מחריב את כל העולם כולו דעריבער דארפסטו זיין געווארנט. אמרתי לו, האב איך גענטפערט צו רבי ישמעאל'ן, דבר אחד יש לי, איך האב איין זאך, שאני מטיל לתוך הדיו, וואס איך לייג אריין אין די טינט, וקנקנתום שמו, און דאס הייסט קנקנתום. וואס איז דאס א ענטפער? ער זאגט מען זאל זיין פארזיכטיג מיט די אותיות, וועט די גמרא דאס באלד מפרש זיין. אמר לי, האט מיר רבי ישמעאל געפרעגט, וכי מטילין קנקנתום לתוך הדיו, מעג מען דען דאס אריינלייגן אין דער טינט, מיט דעם וואס איך לייג אריין די קנקנתום קען מען דאך נישט אפמעקן, התורה אמרה ומחה, די תורה זאגט ומחה, כתב שיוכל למחות, אז ס'זאל זיין אזעלכעס וואס מען קען אפמעקן. און קנקנתום ווען מען טוט אריין אין די טינט קען מען נישט אפמעקן. רבי ישמעאל האלט אז די סוטה, די מגילה סוטה דארף נישט זיין לשמה, און מוחקין לה מן התורה, און אויב מוחקין לה מן התורה דארף דאך עס זיין געשריבן אין די תורה אז מען זאל קענען אפמעקן. פרעגט די גמרא, מאי קאמר ליה ומאי קא מהדר ליה? וואס האט אים רבי ישמעאל געפרעגט, וואס ר' מאיר האט אים אויף דעם געענטפערט, ער האט א זאך וואס ווערט נישט אפגעמעקט, ער האט דאך אים געפרעגט זאל זיין פארזיכטיג ניט שרייבן ווינציגער קיין אותיות צו נישט מער קיין אותיות, ענטפערט ער אים ער האט קנקנתום, ענטפערט די גמרא הכי קאמר ליה, ר' מאיר האט אזוי געזאגט צו רבי ישמעאל, לא מיבעיא בחסרות ויתרות דבקי אנא, דאס איז א זיכערע זאך חסרות. למשל, יושב, אמאל איז עס מיט א ו' און אמאל איז עס חסר אן א ו', צי אסאך אותיות אזוי פארהאן, צי יתרות, אמאל איז דא איבריגע אותיות, דבקי אנא, דאס ווייס איך זיכער, אלא נישט בלויז דאס, אפילו למיחש לזבוב. מורא האבן אז א זבוב קען אמאל מאכן שאדן, א פליג, פארוואס? דדילמא אתי, טאמער קומט א פליג ווען ס'איז נאך נאס, ויתיב, וועט זיך אוועקזעצן אתגיה דד' אויף די ד' און מחיק ליה ער וועט אפמעקן און משוי ליה ריש וועט עס מאכן א ריש, גיט א קוק, השם אחד, ער וועט אפמעקן וועט דאס זיין אחר, איז פארדעם האב איך אויך נישט קיין מורא. ווייל דבר אחד יש לי שאני מטיל לתוך הדיו, איך האב איין זאך וואס איך לייג אריין אין טינט, וקנקנתום שמו, איז אפילו א פליג וועט אראפקומען, אבער רישומי ניכר, ווייל מיר זאגן דאך אז דיע טינט וואס אין דער טינט איז אריינגעטאן קנקנתום, דיע טינט קען מען נישט אפמעקן. דאס איז אויך די ארבעט, אפמעקן די טאקע. פרעגט די גמרא איני, ס'איז דאך נישט אזוי ווי מיר האבן פריער געלערנט, פריער האבן מיר געלערנט, אז רבי מאיר האט פריער געלערנט ביי רבי עקיבא, און רבי עקיבא האט אים מתיר געווען אריינצולייגן קנקנתום אין די טינט. נאך רבי עקיבא'ן האט ער געלערנט ביי רבי ישמעאל'ן, און רבי ישמעאל האט אים גע'אסר'ט. זאגט די גמרא ס'איז נישט אזוי, והתניא מיר האבן געלערנט אמר רבי מאיר, רבי מאיר האט געזאגט כשהייתי לומד תורה אצל רבי ישמעאל, ווען איך האב געלערנט תורה ביי רבי ישמעאל'ן הייתי מטיל קנקנתם לתוך הדיו, האב איך אריינגעלייגט קנקנתם אין די טינט, ולא אמר לי דבר, האט מיר גארנישט נישט געזאגט. אז רבי איז ערשט האט ער געלערנט ביי רבי ישמעאל'ן, און רבי ישמעאל האט גארנישט נישט געזאגט. כשבאתי אצל רב עקיבא, נאכער בין איך געגאנגען צו רב עקיבא'ן, אסרה עלי, האט ער אויף מיר גע'אסר'ט. קשיא, שימוש אשימוש איז א קשיא ביי וועמען ער האט משמש געווען, פריער געשטאנען אז דער פריער האט ער משמש געווען ר' עקיבא'ן, און דא נאכער ר' ישמעאל'ן, און דא שטייט פריער האט ער משמש געווען ר' ישמעאל'ן און נאכער ר' עקיבא'ן, קשיא אסרה אאסרה, ס'איז שווער, פריער געשטאנען אז ר' עקיבא האט מתיר געווען, און דא שטייט גאר אז ר' עקיבא האט גע'אסר'ט, און די זעלבע זאך ר' ישמעאל. בשלמא שימוש אשימוש לא קשיא, שימוש אויף שימוש איז נישט קיין קשיא. מעיקרא אתא לקמיה דרב עקיבא, אין אנפאנג איז ער געקומען לערנען ביי רב עקיבא, כיוון דלא מצי קם אליביה, ער האט נישט געקאנט פארשטיין וואס רב עקיבא לערנט, דעם טעם, און ס'האט זיך אים געדאכטן אז רב עקיבא זאגט אלעס פארקערט ווי דאס איז, אתא לקמיה דרבי ישמעאל, איז ער געקומען צו רבי ישמעאל'ן וגמר גמרא, און ער האט פון רבי ישמעאל'ן געלערנט גמרא, די משניות אזוי ווי זיי זענען, אזוי ווי רבי ישמעאל האט עס געלערנט פון זיין רעבן און אזוי ווייטער. והדר, נאכדעם ער האט געוויסט אסאך משניות, האט מיר יא, אתא לקמיה דרב עקיבא, איז ער געקומען צו רב עקיבא'ן, סבר סברא, דאס איז דאך דער ענין פון גמרא, דער ענין פון גמרא איז דאך מען זאל וויסן דעם טעם פון דער משנה, מען זאל פארענטפערן איין משנה וואס איז שווער אויף דער אנדערער, אלא אסרה אאסרה קשיא. פריער איז געשטאנען אז ר' ישמעאל האט גע'אסר'ט, און דא אויף די אנדערע שטייט אז ר' עקיבא האט גע'אסר'ט, קשיא בלייבט שווער. תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ר' יהודה אומר, ר' יהודה זאגט, אומר היה ר' מאיר, ר' מאיר האט געזאגט, לכל מטילים קנקנתום לתוך הדיו, ביי יעדע זאך וואס מען שרייבט מעג מען אריינלייגן קנקנתום אין די טינט. חוץ מפרשת סוטה בלבד, די פרשת סוטה אין א ספר תורה אפילו ווען מען שרייבט טאר מען נישט אריין לייגן, ווייל ער האלט אז מען קען אויסמעקן פון די תורה די פרשת סוטה. רבי יעקב אומר משמו, רבי יעקב זאגט אין נאמען פון רבי מאיר'ן אז אין די פרשת סוטה פון די תורה קען מען יא אריין לייגן קנקנתום, חוץ מפרשת סוטה של מקדש, דאס וואס מען שרייבט פאר יעדע סוטה דארט קען מען נישט אריין לייגן קיין קנקנתום. מאי בינייהו? אין וועלכע סברה קריגן זיי זיך? אמר רבי ירמי' האט רבי ירמי' געזאגט למחוק לה מן התורה איכא בינייהו, צו מען מעג פרשת סוטה אויסמעקן מן התורה, רבי יהודה לערנט, אז רב מאיר האלט מען קען עס אויסמעקן מן התורה, דעריבער דער פרשת סוטה פון דער סוטה פון דער תורה קען מען נישט אריינטון קיין קנקנתום, אבער רב יעקב האלט אז רב מאיר האלט מען מעג יא אראפמעקן פון דער תורה, איז אויב איך זאג אז מען מעקט אפ פון דער תורה איז דאך דאס נישט געווארן געשריבן לשמה, הייסט דאס. אז רבי יהודה האלט אליבא דרבי מאיר אז פרשת סוטה דארף נישט זיין לשמה, און אז רבי יעקב זאגט מען מעקט נישט אפ פון דער תורה איז אין אנדערע ווערטער האלט ער עס דארף יא זיין לשמה, זאגט די גמרא והני תנאי כהני תנאי, די פריערדיגע תנאים קריגן זיך די זעלבע מחלוקת וואס דיע תנאים, צי די כתיבה דארף זיין לשמה צי נישט. דתניא מיר האבן געלערנט, אין מגילתה כשרה להשקות בה סוטה אחרת, די מגילה פון איין סוטה איז נישט כשר אנצוטרינקען א צווייטע, ווייל עס דארף זיין לשמה. רב אחי בר יאשיה אומר, רב אחי בר יאשיה זאגט, מגילתה כשרה להשקות בה סוטה אחרת, אז די מגילה איז יא כשר אנצוטרינקען א צווייטע סוטה, קומט אויס, אז רב אחי בר יאשיה האלט אזוי ווי רב יהודה האט געזאגט משום רב מאיר אז פרשת סוטה פון די תורה טאר מען נישט אריינטון קנקנתום ווייל עס דארף נישט זיין לשמה, און יעצט ווידער דער תנא קמא האלט אזוי ווי רב יעקב. אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט דילמא קען זיין אז די דיע תנאים קריגן זיך נישט אין דעם אויך. לא היא ס'איז נישט אזוי עד כאן לא קאמר תנא קמא התם. אין אמת'ן וועט דער תנא קמא אויך לערנען אז פון דער תורה קען מען אפמעקן, איי פארוואס זאגט דער תנא קמא אין מגילתה כשרה להשקות בה סוטה אחרת, אלא, כיון דאינתיק לשם רחל, ווייל מ'האט זיך עס אוועקגענומען, מען האט געזאגט דאס איז נאר לשם רחל. לא הדרא מינתקא לשם לאה, דאס איז ערגער ווי שלא, ווי סתם, ווען מען שרייבט סתם, מ'האט עס פאר קיינעם נישט געשריבן, זאגן מיר אז ס'איז סתם, עס איז פאר יעדער איין גוט, אבער אויב מ'האט עס געשריבן לשם רחל, קען מען עס נישט נעמען לשם לאה. אבל תורה דסתמא כתיבה, תורה וואס איז סתם, הכי נמי דמחקינן, קען דער תנא קמא לערנען, מ'מעג אפמעקן. אמר רב נחמן בר יצחק, רב נחמן בר יצחק זאגט אויך די זעלבע זאך, אז כ'דארף נישט זאגן והני תנאי כהני תנאי, נאר ער גייט זאגן א פארקערטע סברה. דילמא לא היא, עד כאן לא קאמר רב אחי בר יאשיה התם, ווען האט דארט געזאגט רב אחי בר יאשיה אז מ'האט געשריבן די מגילה פאר רחל, איז זי כשר פאר לאה? אלא במגילה, ס'איז דאך געווען א מגילת סוטה, דאיכתוב לשם אלות בעולם, מען האט דאך עס געשריבן לשם קללה, דעריבער האלט ר' אחי בר יאשיה אז ס'כשר. אבער תורה, אבל תורה דלהתלמד כתיבה, די תורה נישט דא דער ענין פון קללה, ס'איז געווארן געמאכט צו לערנען, הכי נמי וועל איך טאקע זאגן דלא מחקינן מען טוט נישט אפ דעם. פרעגט די גמרא, וואס האט מען פריער געלערנט אז ר' אחי בר יאשיה געזאגט אז מען האט געשריבן א מגילת סוטה פאר רחל, מעג מען דאס ניצן פאר לאה? האלט נישט ר' אחי בר יאשיה כתב לגרש את אשתו, ראובן האט געהאט א פרוי וואס זי הייסט רחל, האט ראובן געשריבן א גט צו גט'ן זיין פרוי, ונמלך, און האט חרטה געהאט. ער וויל נישט גט'ן. מצאו בן עירו האט אים געטראפן נאך א מענטש פון דער זעלבער שטאט, און זיין נאמען איז דער זעלבער נאמען, און דער פרוי'ס נאמען דער זעלבער נאמען. ואמר לו, זאגט ער אים, שמי כשמך, מיין נאמען איז ראובן אזוי ווי דיין נאמען, ושם אשתי כשם אשתך, מיין פרוי הייסט רחל און דיין פרוי הייסט רחל, און מיר זענען דאך אין איין שטאט, ווייל אין גט שטייט דאך די שטאט, דעריבער מוז דאך זיין בן עירו. איז דער דין פסול לגרש בו, ווייל עס שטייט וכתב לה ספר כריתות, זאג איך לה לשמה, און דא אויך שטייט אויכעט ועשה לה הכהן, דארף דאך עס אויכעט זיין לשמה. זאגט די גמרא מח דער ענטפער, התם דארטן וכתב לה אמר רחמנא, בעינן דארף איך האבן כתיבה לשמה, אבער דא שטייט נישט וכתב. פרעגט די גמרא, הכא נמי דא אויך איז ועשה לה, שטייט ועשה לה איז דאך די טייטש לשמה. ענטפערט די גמרא, ר' אחי בר יאשיה וועט לערנען, מאי עשיה, וואס מיינט מען עשיה? מחיקה, אז בשעת דעם אויסמעקן דארף עס זיין פאר דער סוטה, און אויב ס'איז געווארן אויסגעמעקט, פאר רחל איז און רחל זאגט אז זי איז טמאה קען מען נישט דאס ניצן פאר לאה. אין די משנה האט מען געלערנט אינה מספקת לשתות זי ענדיגט נישט טרינקען די וואסער עד שפניה האט נישט געענדיגט טרינקען עד שפניה מוריקות דאס הייסט אז גלייך ביי דעם טרינקען האט גלייך געווירקט די וואסער. מיר האבן געהאט אין דער משנה א מחלוקת וועלכעס איז געווען פריער, צו פריער האט מען מקריב געווען די מנחה און נאכער האט זי געטרינקען, צו פריער האט מען מקריב געטרינקען און נאכער די מנחה. אויב מיר לערנען פריער האט מען געטרינקען נאכער די מנחה, האט די וואסער גלייך נישט פארשאדט, האט די וואסער ערשט פארשאדט נאכדעם וואס מען האט מקריב געווען די מנחה, אזוי לערן איך אפ פון א פסוק וואס ווערט דארט דערמאנט מזכרת עון פרעגט די גמרא יעצט דא אז ביי אונז אין די משנה שטייט אז גלייך בשעת זי האט געטרינקען האט עס א גלייך איז זי געווארן געשטראפט מני ר' שמעון היא איז אונזער משנה גייט ווי ר' שמעון דאמר וואס ער זאגט מקריב את מנחתה פריער איז מען מקריב די מנחה ואחר כך משקה נאכדעם גיט מען עס צו טרינקען. כ'קען נישט זאגן ס'זאל גיין ווי די רבנים וואס זיי זאגן פריער משקה און נאכדעם די מנחה, דכמה דלא קרבה מנחתה, לא בדקי לה מיא, כל זמן מען האט נישט מקריב געווען די מנחה האט די וואסער איר נישט בודק געווען, דכתיב שטייט אין פסוק מנחת זכרון מזכרת עון, איז די טייטש מזכרת עון. אז דורך דאס אט די מנחה טוט דערמאנען אז עס טוט א שטראף. אימא סיפא, זאגט די סיפא, יש לה זכות היתה תולה לה, אז אויב ס'איז געווען א זכות האט ס'תולה געווען. אתאן לרבנן, דאס גייט ווי די רבנן, דאי רב שמעון, האמר אין זכות תולה במים המרים, רב שמעון זאגט אז ביי מים המרים איז א זכות נישט תולה. האט מען דאך עס געלערנט אין ערשטן פרק, רבי שמעון זאגט צוליב די צדקניות וואס זיי זענען טהורות, אז אויב מען וועט זאגן זכות תולה וועט מען זאגן אהא זי האט אויך געזינדיגט, נו פארוואס האט זיך נישט פארשאדט, ווייל זי האט געהאט א זכות. אמר רב חיסדא, האט רב חיסדא געזאגט, ווי רבי שמעון קען עס טאקע נישט גיין, ווייל רבי שמעון לערנט דאך אין זכות תולה, אין דער משנה שטייט אז זכות איז יא תולה, הא מני רב עקיבא היא, די משנה גייט ווי רב עקיבא, דאמר וואס ער זאגט מקריב את מנחתה, פריער איז מען מקריב די מנחה ואחר כך משקה און נאכדעם טרינקט מען איר אן, ובזכות סבר לה כרבנן, ביי דעם דין אז זכות תולה האלט רב עקיבא ווי די רבנן. אין דער משנה האט מען געלערנט והם אומרים הוציאוה וכו', מען זאגט זאל גלייך נאר ארויסנעמען, זאל נישט מטמא זיין די עזרה. פרעגט די גמרא מאי טעמא, פארוואס האט מען געזאגט זאל גלייך ארויסגיין, דדילמא מתה, טאמער וועט זי שטארבן, למימרא וויל מען זאגן דמת אסור במחנה לוויה, א מת איז אסור אין מחנה לוויה, די גאנצע הר הבית האט דעם דין ווי מחנה לוויה. און די זעלבע זאך די עזרת נשים איז אויך נישט געווארן נתקדש בקדושת עזרה, האט עס אויך דעם דין פון מחנה לוויה, והתניא מיר האבן דאך געלערנט טמא מת מותר ליכנס למחנה לוויה, א טמא מת מעג אריין גיין אין מחנה לוויה, ולא טמא מת בלבד אמרו נישט בלויז א טמא מת מעג אריין גיין אין מחנה לוויה, אלא אפילו מת עצמו. א מת אליין מעג אויך זיין אין מחנה לוויה, שנאמר שטייט אין פסוק, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, משה האט גענומען די עצמות יוסף עמו, וואס מיינט דער פסוק צו זאגן עמו? עמו במחיצתו, אז משה רבינו איז געוועזן אין מחנה לוויה האט ער דארט גענומען עצמות יוסף, זע איך דאך אז א מת קען זיין אין מחנה לוויה, און דא אויך, די סוטה האט מען דאך אנגעטרינקען. אין מחנה לוויה פארוואס האט מען מורא געהאט טאמער וועט זי שטארבן א מת מעג דאך זיין אין מחנה לוויה אמר אביי האט אביי געזאגט שמא תפרוס נידה טאמער צוליב שרעק פון די מים המרים וועט זי זען דם נידה און א נידה און א זב און א זבה און א בעל קרי טארן נישט זיין אין מחנה לוויה. זאגט די גמרא למימרא וועלן מיר זאגן דבעיתותא צוליב שרעק, מרפיא מאכט שוואכער דעם ארגאניזם און צוליב דעם קען זי זען דם, זאגט די גמרא אין יא א ראיה איך דארף ברענגען פון א פסוק דכתיב עס שטייט ביי אסתרן ותתחלחל המלכה מאוד, ואמר רב האט רב געזאגט דאס לשון תתחלחל איז פון לשון חללים. שפירסה נידה, פרעגט די גמרא ווי קאנסטו אזוי זאגן, והא אנן תנן מיר האבן געלערנט חרדה אז וואס מ ווען מ האט מורא מסלקת דמים, מיר האבן געלערנט, אויב ס'איז געקומען שעת וסתה און זי האט זיך נישט בודק געווען איז זי טמא, ווייל ס'איז דא א חזקה אורח בזמנו בא. ר' מאיר זאגט, אויב זי איז געווען אין באהאלטעניש און ס'איז געקומען שעת וסתה און זי האט זיך נישט בודק געווען, איז אויב נאכדעם זי האט זיך בודק געווען און זי האט זיך געפונען ריין, איז זי טהור. און איך זאג נישט אז ס'איז דא א חזקה אורח בזמנו בא, ווייל חרדה די ציטערניש טוט אוועקנעמען דעם דם.

פלוצלינג פילט מען דעם צער. די זעלבע זאך ביי מרדכי, וואס די שמועה פון מרדכי איז געקומען צו אסתר'ן פלוצלינג. דעמאלט זאגן מיר מרפיא. די דאס וואס מען טוט זיך איבערשרעקן, דאס טוט עפענען דעם מקור. די איז אבער פחדא, ס'איז נישט קיין פלוצלדיגע זאך. נאר מען האט מורא פאר א זאך וואס וועט שפעטער קומען, דעמאלט זאגן מיר פארקערט, צמית, דאס טוט פארהאלטן די דם אויף אזוי ווייט אז רב מאיר זאגט אז איך זאג נישט חזקה אורח בזמנו בא. רש"י, שמא תפרוס נידה, אגב ביעתותא דמים המרים, צוליב די שרעק פון מים המרים,

ולא בדקה טהורה ואם בדקה אחר כן ומצאה טהורה ולא יומך זאג נישט אויך בזמן הבא שחרדה דאס וואס מען זארגט זיך מסלקת את הדמים דאס זארג טוט אוועק נעמען דעם דם ווי איז אבער ביעתותא הבא א שרעק מען האט זיך איבער געשראקן הבא פתאום וואס קומט פלוצלינג כגון זו שלא היתה חרדה עד עכשיו ביז יעצט האט זי נישט מורא געהאט.

דער מקור פון דם ווי איז אבער דאגה? דאגה איז פארקערט, מען זארגט זיך א זאך זאל נישט קומען, דעמאלט טוט עס איינציען, פארקערט דעמאלט זעהט זי נישט קיין דם.